מיטאמאל כאפן רייע'ס געקייטלטע הענט מיינע און רייע זאגט אט ווייך שלעפעריג און אט וואך אויפגעציטערט, וואס א שטייגער טוט איצט מיין מיידעלע? אוודאי געוויס שלאפט זי איצט, און אוודאי געוויס חלומ'ט זיך איר עפעס, וואס א שטייגער חלומ'ט זיך מיין קליין מיידעלע? איך ווייס, מיט א וואך צוריק האט די מאמע מיינע געבראכט דאס קינד אין טורמע צו מיר אין טורמע קאנטאר, וואו מיר זענען וואו די זעאונגען קומען פאר, דאס קינד איז געווען פרייליך און שטיפעריש, אלץ וואס עס איז געווען ארום אונז איז איהר געפעלן געווען. דער וויזיט איז געווען נישט הינטער דראטן, א באזונדערע פריווילעגיע צוליבן קינד, פארביי איז דורכגעפירט געווארן א מאן אין קייטן, האט דאס קינד א זאג געטוהן.

איידער די אדמיניסטראציע פון מאסקווער טורמע בוטירקי האט מיך אריינגעזעצט אין א שטענדיגן קאמער, האט זי מיך און אלע ניי אנגעקומענע געהאלטן צוויי וואכן אין אזוי גערופענער קאראנטין קאמער. דער קאראנטין איז נישט באשטאנען אין צוגרייטן אונז פיזיש צו קאטארגע רעזשים, ווארום פיזיש זענען מיר שוין אלע דורך די פריערדיגע טורמעס געווען צוגעגרייט און צוגעפאסט צו אלע רעזשימען. און אוודאי איז ער נישט באשטאנען אין דעם צו זארגן טאמער חלילה האט ווער פון אונז פארשלעפט א קראנקהייט פון ערגעץ אן אנדער טורמע. וועגן דעם האבן קאטארגע נאטשאלניקעס נישט שטארק זיך געזארגט, און עטוואס אנגעגריפן קראנק זענען מערסטנס שוין סיי ווי געווען. איז מיר טאקע עד היום נישט קלאר פארוואס האבן מיר עס צווישן זיך גערופן קאראנטין, סיידן אין איראנישן זין. אויך דער גיהנום איידער מען קומט אריין אהין האט מסתמא א לערן אפטיילונג, א פרוזדור אזא וואו א אונטער-ממונה אויף די אינסטרוקציעס פון פון הויפט שר גיבט לעקציעס ווי אזוי א גיהנומניק דארף זיך אויפירן, ער גיבט אייך גלייך אויפן ארט מוסטערן פון דעם גיהנום רעזשים, איר זאלט תיכף טועם זיין דעם אמת'ן טעם. יא, אזוי איז עס געווען. א צוויי וואכיגע פול גיהנם קורס, וואס אויב מיר זענען אים דורכגעקומען איז עס דערפאר ווייל אונזערע קערפערס ווי געזאגט האבן זיך שוין געהאט איינגעבראכן און צוגעוואוינט זיך אי צו הונגער אי צו שלאפן אויף נאקעטע דילן, וואו די בעטלעך ווערן ווי א שטראף צוגעשלאסן צו די וואנט, און דער עיקרשט דערפאר ווייל מיר האבן, יעדער אויף זיין שטייגער, געמוזט געבן זיך אליין א הסכמה

און נאכן מוזן אונטערגעבן זיך די רעזשימען אנגעווענדעט לגבי זיך אליין לגבי דער אייגענער געשטאלט, האלטן די אייגענע געשטאלט פארשלאסן אין זיך כדי וואס מער אויסהיטן זיך פון פונאנדערפאל, א פראצעס וואס האט געפאדערט פון אייך צו האלטן אן אפן און שטרענג אויג אויף יעדער מינדסטער באוועגונג אייערע. וועגן די נצחונות פון דעם דאזיגן פראצעס און זיינע דורכברוכן, וועגן זיי מיינע עפיזאדישע פארצייכענונגען. אין משך פון די צוויי וואכן האט איינער פון דעם הויפט-נאטשאלניק'ס געהילפן געהאלטן גאנצע טעג, פון דער פרימארגנדיגער רעוויזיע ביז דער אוונטיגער, אין איין איינשטודירן מיט אונז ווי אזוי מיר זאלן אין די מאמענטן פון רעוויזיעס זיך האלטן, ווי אזוי מיר זאלן דערהויפט בשעת עס קומט אריין דער הויפט-נאטשאלניק שטיין אויסגעשטרעקט גלייך ווי א סטרונע, ווי אזוי מיר זאלן האלטן די קעפ, ווי אזוי יעדער זאל שטענדיג וויסן און געדענקען זיין ארט אין דער רייע, און די ליניע פון די קעפ זאל אויסזען פונקטליך אויסגעמאסטן, ווי אפגעצייכנט מיט א ווירע. דער מינדסטער אפקער פון א קאפ האט איבערגעבראכן די ליניע, און האט געבראכט פאר אלעמען א באשטראפונג צו זיין א מעת-לעת אדער צוויי אויף ברויט און קאלט וואסער נאר, און צו שלאפן אויפן נאקעטן דיל, די בעטלעך זאלן בלייבן צוגעשלאסן צו דער וואנט. ערגער פון דעם זענען געווען די לעקציעס וואס דער געהילף האט געגעבן ווי אזוי מיר דארפן ענטפערן אויף דעם נאטשאלניק'ס באגריסונג ווען ער קומט אריין אויף רעוויזיע. אונזער ענטפער מוז ארויסקומען ווי א הארמאנישער כאר. ווי ביטער דער ענין איז נישט געווען, האט יעדער איינער געמוזט זיין א גיבור צו דערשטיקן אין זיך דעם שמייכל אויף די ליפן. די לעקציעס זענען געווען א מוסטער פון גראטעסק. אַלע וויילע עפֿנט זיך די געקאָוועטע טיר פֿון אונדזער קאַראַנטין-קאַמער, דער מדריך אונדזערער שפּאַנט אַרײַן מיט אַ װאַזשנע מינע און גיט אַ קאָמאַנדעװע, אױפֿשטײן! אױסשטעלן זיך! שטעלט אײַך פֿאָר, מערזאַװצעס, אַז איך בין דער נאַטשאַלניק און איך באַגריס אײַך זדאַראָװאָ, בראַטצי! זייט געגריסט ברידער, וואס דארפט איר ענטפערן? מיר אלע שטעלן זיך אויס, שטרעקן זיך אויס, שאפנדיג די פונקטליכע געווינטשטע ליניע, און הילכן ארויס אין כאר דעם ענטפער. דער מדריך פארלאזט אונז, אין א האלבע שעה ארום גיבט זיך די טיר ווידער אן עפן, דער מדריך איז ווידער דא מיט א נייע קאמאנדע, שטעלט אייך פאר מערזאווצעס אז איך בין דער פראקוראר פון מאסקווע, ווי דארפט איר מיך באגריסן? מיר הילכן ארויס דעם ענטפער. נאך אין א האלבע שעה ארום ווידער ער שפאנט אריין ווי ער וואלט עס געטון גאר צום ערשטן מאל און טוט א רעווע, שטעלט אייך פאר הינטישע זין אז איך בין דער גובערנאטאר פון מאסקווע ווי דארפט איר מיך באגריסן? דוכט זיך אז מיר הילכן עס ארויס גוט לויט דעם טאן וואס ער פארלאנגט, פונדעסטוועגן לאזט ער קיינמאל נישט דורך נאך יעדן אַרויסהילך אונדזערן, אַ פֿאָך צו טאָן מיט דער האַנט פֿאַרקנוילט אין אַ פֿויסט און אַרויסקריצן דורך די ציין, דאָ איז אײַך נישט מינסק, נישט ווילנע, נישט וואַרשע, דאָ איז מאָסקווע, מערזאַפֿצעס! און געדענקט, מערזאַפֿצעס, די ליניען פֿון די קעפּ זאָלן מיר זײַן גלײַך, קיינער זאָל נישט מאַכן קיין מינדסטע באַוועגונג, נישט מיט דער האַנט, נישט מיט די פֿיס, אַרויסטרעטן פֿון דער ריי,

ער לאָזט זיך גײן צו די טיר, גיט זיך מיט אַ מאָל אַ דרײ אױס צוריק צו אונדז מיטן פּנים און גיט אַ רעװע, שטעלט אײַך פֿאָר, אַז איך בין אַ מיניסטער און איך קום אַרײַן און באַגריס אײַך, זדאַראָװאָ, רעביאַטאַ! אַזױ זענען צוגעגאַנגען די לעקציעס אין משך פֿון די ערשטע צװײ װאָכן. און אין משך פֿון די צװײ װאָכן זענען מיר אפֿשר פֿינף נעכט געשלאָפֿן אױף די בעטלעך און אפֿשר דורך די פֿינף טעג געקריגן װאַרעם געקעכטס. די איבעריקע טעג און נעכט זענען אדורך אין שטראף און וואלגערן זיך אויפן דיל אסאך מאל נעבן דער פאראשע און אין אויסקומען נאר מיט ברויט און קאלט וואסער. אויף דער דריטע וואך ווען דער מדריך האט געהאלטן אז מיר האבן שוין גוט אריינגענומען אין זיך זיין נוסח פון קאטארגע תורה און זענען שוין ראוי צו זיין א קאטארזשאן על פי שיטה בוטירקי האט מען אונז צושפרייט איבער פארשידענע קאמערן צו ווערן תושבים אין זיי. און יעדער איינעם באשטימט ביי וואס פאר אן ארבעט ער זאל ארבעטן. איך האב זיך אנגעגעבן פאר אן איינבינדער, מען האט מיך אריבערגעפירט אין א קאמער פון אכט בעטלעך אין א קליינעם קאמער, די מערסטע קאמערן זענען געווען גרויסע, א צוואנציג און מער בעטלעך, פון דעם בין איך אין אנהויב גראד געווען צופרידן, האב עס באטראכט ממש ווי א גליק, שפעטער האט זיך ארויסגעוויזן אז ס'איז גאר נישט אזא גליק, ווייל דורך דער קליינקייט פונעם קאמער ווערסטו אריינגעצויגן אינטים אינעם לעבן און אין דעם גורל פון יעדן שכן דיינעם, צי ער איז א פאליטישער צי א קרימינעלער, קיין חילוק נישט. און די אינטימקייט לאדט אן דיין געמיט מיט אלעמענס גורלות אזוי, אז נישט איינמאל דוכט זיך דיר אז דו ווערסט דערדריקט אונטער דער משא. גליק צי נישט גליק, אבער אויסטערליש און אומגעווענליך איז עס סייווי, ווערסט אפטמאל דערדריקט אינטער די משא פין אזויפיל יסורים, יא, ווערסט אפטמאל דערדריקט אין די ווייסט נישט וועמעס יסורים דערדריקן דיך מעהר, דיינע אייגענע צי דעם שכן'ס, די מיטקאמערניקס. דערפאר אבער ווערסטו דורך א מענטשנ'ס יסורים אויך באצאהלט, אמאהל מיט גליקזעליגקייט, אויב איך האב א רעכט אזוי צו זאגן, די דערזעהסט אפטמאל דורך דיין שכן'ס יסורים מעהר ווי דורך דיינע אייגענע דעם אויפבליץ פין גאט אינעם מענטשן. די הויפט זארג דיינע איז ווי אזוי צו דערגרייכן א פולן שלום צווישן דעם וואס דו ביסט אויבנאויף, לפנים'דיג, א נפש אין א כאלאט, און צווישן דעם וואס דו ביסט אינעווייניג, ביז הסתר'דיג, און נישט נאר שלום זאל זיין צווישן זיי, נאר אויך באוואוסטזיין פון גאנצקייט מיט אן אפשיין פון א מין זכיה'דיגקייט, אט די זכיה'דיגקייט זאל נישט אויסגעלאשן ווערן. די צאַרישע קאַטאָרגע האָט זיך פֿאַרלייגט איבער דעם פּאָליטישן קאַטאָרזשניק צו צעשטערן איבערהויפּט זײַן פֿרײַהייט, מער ווי צעשטערן זײַן פּערזענלעכקייט. זיי האָבן אָנגעווענדעט רעפּרעסיעס קעגן אים, און אַפֿילו אומזיניקע רעפּרעסיעס, אָבער זײַן פּערזענלעכקייט האָט זי איבערגעלאָזט פֿאַר אים אַליין. טו מיט איר וואָס דו אַליין ווילסט, פֿאַרהיט זי אָדער צעברעך זי. די צארישע קאטארגע האט איבערגעלאזט פאר דעם ארעסטאנט א פרייען ווילן, אויב מען קען אזוי זאגן, זי האט געוויסט אז דער פאליטישער ארעסטאנט מאכט חוזק פון די רעפרעסיעס, ער פאסט זיך צו צו זיי מיט א ביטול, בלית ברירה מיט א האפענונג אויף אן אייגענעם נצחון, און ס'האט איר אין תוך נישט געארט דעם ארעסטאנט'ס ביטול, און אויך נישט דער מאָרגן, אַבי די פֿאָרעם פֿון דעם רעזשים הײַנט זאָל אָפּגעהיטן ווערן, אַפֿילו ווען זי האָט דורכגעפֿירט תּליות און קערפּער-שטראָפֿן דורך שמיץ, האָט זי, סײַ צו די געהאָנגענע און סײַ צו די געשמיסענע, אויף אַן אַקט פֿון שמיץ האָב איך זיך אָנגעשטויסן גלײַך ווי איך בין אַריבערגעפֿירט געוואָרן אין דער באַשטענדיקער קאַמער, נישט אַרויסגעוויזן קיין פֿאַראַכטלעכע שׂינאה. זי האָט דורכגעפֿירט די שטראָפֿן מעכאַניש, עס זענען געווען אויסנאמען ווי למשל דער אפיציר וואס האט אונז געפירט מיטן קאנוואוי קיין מאסקווע און ווי דער נאטשאלניק פון בוטירקע אליין וואס האבן געהאט א פערזענליך סאדיסטישע הנאה פון זייער מאכט-באוואוסטזיין. דאס פאלק אבער און ס'רוב פון באאמטנטום און פון מיליטער האבן ארויסגעוויזן סימפאטיע צו די שווערע נסיונות פון די רעוואלוציע אין לאנד און אפילו די צארישע מאכטהאבער וואס האבן ארויסגעוויזן סאדיזם האָבן מיט זייער סאַדיזם נישט שטאָלצירט, זיי האָבן אים געהאַלטן פֿאַרבאַהאַלטן אין זיך, פֿאַר לײַטן, אים נישט אַרויסגעטראָגן ערגעץ טיף אין זיך, אַפֿילו געשעמט זיך מיט אים. זיי האָבן אים אַוודאי און אַוודאי נישט דערהויבן צו דער אַ געהייליגטער מיצווה, דער דאָס שרעקלעכסטע באַשעפֿעניש, נישט נאָר פֿאַר די אַרעסטאַנטן, נאָר אַפֿילו פֿאַר די קאַטאָרגע-נאַטשאַלניקעס און פֿאַר די וועכטער, איז געווען דער תּלין און דער ספּעציעלער שמיצגעבער.

און דעם תלין און דעם שמייסער פייניגער צו א גלאריע העלד איז געקומען מיט יארן שפעטער דורך סטאלינ'ן און דורך היטלער'ן. קאפיטל דרײַצן הייסט עס א קאמער געזינד זאלבע אַכט, שיער נישט ווי אברהם רייזענ'ס ליד א געזינד זאלבע אַכט, אין רייזענ'ס ליד זענען געווען בעטן נאר צוויי, אין קאַמער, װוּהין מען האָט מיך אַרײַנגעפֿירט, זענען געװען אַכט בעטן, אײַזערנע, צוגעשמידט צו די װענט, װען מע דאַרף זיך לײגן אױף זײ בײַטאָג, אין דער שעה פֿון אָפּרו פֿון דער אַרבעט, און בײַנאַכט, נאָך דער רעװיזיע צום שלאָפֿן, װערן זײ דורכן קאָרידאָר-װעכטער אָפּגעשלאָסן, און אַרונטערגעלאָזט פֿיר בעטלעך בײַ אײן װאַנט און פֿיר בײַ דער אַנטקעגנדיקער װאַנט, צװישן די בעטלעך אַ לאַנגער טיש מיט די כּלים מכשירים צום עסן, בײַ יעדן בעטל אַ טאַבורעט, קעסטל, אַזאַ טומבע האָט עס געהײסן, צו האַלטן דאָרט אין אַ טאָרבע דאָס ביסל פֿאַרמעגן, צוקער, טײ, טאַבאַק, זײף און דעם ברױט-פּאַיאָק. אַז איך האָב פֿאַרנומען מײַן אָרט אין קאַמער, און ביסלעכווייז באקענט זיך מיט מיינע נייע מיטקאמערניקעס, האט זיך ארויסגעוויזן צו מיין צופרידנקייט אז פיר בעטלעך ביי איין וואנט אריינגערעכנט אויך מיין בעטל געהערן צו פאליטישע, און פיר ביי דער אנטקעגנדיגער וואנט צו קרימינעלע. ווי אזוי האט זיך געמאכט אזא פונאנדערטיילונג? די פאליטישע איינער נעבן צווייטן און די קרימינעלע איינער נעבן צווייטן? מסתמא פון זיך אליין, דורך א מין אפקלייב אזא. יעדער וואס קומט אריין אין קאמער אויף א לענגערע צייט זוכט זיין אידעיש גלייכן. פון זיך אליין שטעלט זיך איין א נאטירליכע אויסגרופירונג אז מענטשן, אידעיש נאנטע, זאלן שלאפן איינער נעבן די אנדערע און קענען שמועסן צווישן זיך, טיילן זיך מיט מיינונגען וועגן ביכער וואס יעדער איינער האט געקאנט באקומען פון דער גרויסער בוטירקע ביבליאטעק

די גרעניץ איז נישט אלעמאל געווען קלאר און זייער אפט האט זיך אלץ צונויפגעגאסן אינאיינעם. דער אופן צוזאמענלעבן פון די ארעסטאנטן אין די קאמערן צווישן זיך, זייער אויפפירן זיך צווישן זיך און זייער אנפירן מיט די אינעווייניגסטע קאמער באלעבאטישקייט האט די קאטארגע אדמיניסטראציע איבערגעלאזט פאר די ארעסטאנטן אליין. די גרויסע צאל פאליטישע האב איך שוין איינמאל פארנאטירט, האט געווירקט אז דער לעבנס סדר אין קאמער זאל אנגעהאלטן ווערן אין גלייכער דעמאקראטישקייט, עס זאל נישט דערלאזט ווערן קיין אויסנוצונג פון איין ארעסטאנט צווישן צווייטן. כ'האב שוין אויך פארנאטירט אז נישט אלעמאל האט זיך עס איינגעגעבן, איבערהויפט ווען ווער פון די קרימינעלע איז געווען פון יענע איינגעזעסענע טורמע פייגל מיט דעגענערירטע נטיות פון שטארקן איוואן צו וועלן הערשן איבער א צווייטן קרימינעלן, א שוואכערן פון זיך, צו דערפילן זיך מער ווייניגער היימיש מיט תושבים פון א נייער קאמער, דערהויפט פאר איינעם וואס איז שוין אין טורמע עטליכע יאהר און איז אויסגעווען שוין אין אסאך קאמערן נעמט נישט צו לאנג, בפרט ווען די קאמער איז א קליינע, עס נעמט נישט צו לאנג אפילו פאר איינעם ווען די קאמער וואס איז אין זיין טבע

דאס מאל איז מיר דאס צוזאמענלעבן זיך מיט די תושבים פון דער נייער קאמער אנגעקומען לייכטער ווי ווען נישט איז. צוויי פון די דריי פאליטישע זענען געווען מענטשן אין מיין עלטער און אין זייער כאראקטער, פריינטליכע און פשוט צוגעלאזטע. דאס האב איך דערפילט גלייך פונעם ערשטן טאג ביים באקענען זיך מיט זיי. דערצו זענען זיי געווען אין זייער געמיט אויסגעבענקטע נאך א נייעם מענטשן פאר וועמען אויסצולאדן זייער זייערע אויסטערלישע נשמה געראנגענישן, די אויסטערלישקייט פון זייער נשמה געראנגל האט זיך אנטפלעקט פאר גאר גיך, דער דריטער פארקערט איז געווען אן אנגעכמורעטער א פארשלאסענער אויף זיבן שלעסער א שווייגער ווי די וואנט. אבער אין פארלויף פאראויס אבער איך פארלויף פאראויס איידער איך האב נאך רעכט נישט

לעב איך איבער אן איבעראשונג, איך שטיי נאך כמעט מיט מיין טארבע זעקל אין האנט, און ווי דער שטייגער ביים אריינקומען אין א נייער סביבה אין א געמיט פון פארלוירנקייט, ס'איז געווען נאכמיטאג, ווען ווען אלע קאמערניקעס האבן זייער אפרו שעה און די בעטלעך זענען אראפגעלאזט, ערשט איינער פון די קאמערניקעס לויפט צו צו מיר, כאפט מיך ארום, און אויסער זיך פון שמחה רופט ער אויס מיין נאמען. איך שטיי א געפלעפטער און גלויב נישט מיינע אויגן, איך זעה פאר זיך גלייך, ס'איז דאך א פארשוין פון מיין היים שטעטל אורקע דער ממזר! א פארלאזן פארוואגלט בחור'ל וואס האט זיך בשעתו מיט א יאר זעקס צוריק ארומגעוואלגערט איבער די גאסן פון שטעטל אן אפגעריסענער אן אפגעשליסענער און איז געווען צו שפאט אין די אויגן פון אלע יונגלעך און צו הפקר אין די אויגן פון אלע דערוואקסענע אלע האבן געוויסט אז זיין מאמע, א פרוי פון אן ארעמען בעל מלאכה, וויל זיך נישט לאזן דערקענען צו אים, לייקנט אז ער איז אירער, וויל אים נישט צולאזן צו זיך, ארויפלאזן אים אויף איר שוועל. דורך א צופאל האט זיך געמאכט אז איך זאל זיך איינמאל אין א זומער טרעפן מיט אים אין א דארף נישט ווייט פון שטעטל, וואו איך בין געווען אויף א לערער קאנדיציע, און ער א בארוועסער האלב נאקעטער און האלב הונגעריגער זאמדפירער, א פארדינגענער צו איינעם פון די דארפסלייט. איך האב געקריגן א שוואכקייט צו אים, אי פון רחמנות וועגן צו אים, אי צוליב דעם וואס זיין גאנצע געשטאלט האט מיך פאראינטריגירט. איך בין שוין געווען אנגעליינט מיט ווערק וועגן ליידנדיקע, וועגן ארויסגעשטויסענע פון לעבן, בין שוין געווען דורכגענומען מיט ראמאנטישע הומאניסטישע אידייען, איז אורקע, דער זאמדפירער, געווען פאר מיר ווי די אנטפלעקטע געשטאלט צו וועמען איך האב געקענט אנווענדן בפועל ממש מיין יונגע בענקשאפט ארויסצוווייזן מענטש-ברודערשאפט. אורקע איז געווען פארווילדעוועט און פארגרעבט, נישט געקענט קיין צורת אות, האט קיינמאל קיין חדר נישט פארזוכט, פון דעסטוועגן איז אויף זיין פול און אפגעברענט פנים געווען אויסגעגאסן שיער נישט א שיינע איידלקייט. דערהויפט האבן מיך דורכגענומען זיינע אויגן, גרויסע און בלויע, געווען אין זיי א וועלט מיט טרויער, געווען אין אים אליין עפעס פון א פאריאגטער חיה אינאיינעם מיט א מילדקייט פון א קינד וואס זוכט צערטליכקייט. ער האט זיך בלב ונפש צוגעבונדן צו מיר, דערפילנדיג מיין אינטערעס צו אים, מיין ווארעמע התקרבות. ער איז געווען אין איין עלטער מיט מיר, אפשר מיט א יאר יונגער. ווען נאר ער איז פריי געווען פון זיין זאמד-פירעריי, פלעגט ער מיך אויסזוכן און בעט מיך איך זאל גיין מיט אים איבער די דארפישע פעלדער און וועלדער. איך האב עס גערן געטאן, איך האב אנגעווענדעט אלע מיטלען צוצוציען אים צו די קינדער מיט וועמען איך האב געלערנט, און די קינדער צו אים, איינגערעדט אים צו מסכים זיין איך זאל אים לערנען עברי, ליינען און שרייבן. ער האט מסכים געווען, און מיך שטענדיג גערופן נישט אנדערש ווי נאר לערער. און מיטאמאל, אין איין שיינעם טאג, איז ער פארשוואונדן פון דארף, נישט געזאגט מיר פריער קיין ווארט וועגן דעם, נישט געזעגנט זיך מיט מיר, פארשוואונדן און נישט געווארן. און מעהר האב איך אים נישט געזעהן. און אט, נאך אן אפגאנג פון א יאהר זעקס, אט איז ער דא אין בוטירקי קאמער, אן אויסגעוואקסענער, א דארער, מיט קייטן אויף די פיס, א קאטארזשנער תושב. און ער איז מיך מקבל פנים מיט התפעלות, כאפט מיך ארום און דריקט מיך צו צו זיך. איך קען קוים קומען צו זיך פון איבערראשונג, איך דערפריי מיך מיט דער מאדנער אומגעריכטער באגעגעניש, עס לויפט מיר אבער גלייך דורך אין מח א פראגע, איז אורקע א פאליטישער? און גלייך ווערט מיין פראגע פארטונקלט מיט א ספק, מיין הארץ זאגט מיר אז נישט. איך פרעג א מבולבל'ער, אורקע, וואס טוט איר דא? אויף אורקע'ס פנים וואס איז איצט אויסגעצויגן און בלייך, נישטא קיין סימן מער אויף אים פון דער אמאליגער אנגעברוינטקייט, צעגיסט זיך א מטושטשער שמייכל, די בלויקייט פון זיינע אויגן אבער איז דוכט זיך מיר נאך שטארקער ווי אמאל, ער זאגט ווי מיט א פארשעמט מויל, דאס זעלבע וואס איר, לערער. א פאליטישער? ניין, דאס גראד נישט. פארוואס זשע זאגט איר אז דאס זעלבע וואס איך? איך בין דא פאליטיש. אורקע לאזט ארונטער די אויגן און זאגט, אוואדי ווייס איך אז איר זענט א פאליטישער, אבער איך מיין, מיר זענען אין דער זעלבער טורמע, לערער. דאס איז טאקע ריכטיג זאג איך, מיר זענען טאקע אין דער זעלבער טורמע, אבער פארוואס רופט איר מיך אויך איצט לערער, איר האט דאך מיך נישט געפאלגט, איך האב געוואלט לערנען מיט אייך זענט איר פארשוואונדן. איר זענט גערעכט, איך וועל נישט רופן מער נו נו, דאס איז נישט וויכטיג. אויף לאנג פארמשפט? אויף אכט יאר. אורקע גיט דערביי א ווייז מיט דער האנט צום בעטל נעבן פענסטער אויף א פארשוין מיט א געשטופלט מיאוס פנים, מיט ארויסגעפאלענע אדער ארויסגעהאקטע פאדערשטע ציין און זאגט, צוזאמען מיט אים אין איין דיעלע, צוזאמען געמשפט געווארן. אנטאן קאלודניק הייסט ער. אנטאן קאלודניק, מיט איין פוס קירצער פון דעם צווייטן, הינקט צו מיט א געבראסק פון זיינע קייטן און שיפעט ארויס מיט א ווילדן כעס, דו דערמאנסט מיין נאמען הער איך פאר א פרעמדן יאלד, וואס? א פאליטישער? אוודאי א פאליטישער זאגט אורקע טראציג, מיינער א לערער געווען. נו, האט ער דיך אסאך אויסגעלערנט? קריך נישט צו זיי צו די יחסנים, זייגט די מאמע דיינע,

ביסט דאך געגאנגען מיט מיר אויף דער ארבעט כדי אפצוטאן דער זייג דיינער. קאלודניק האט אזש א שפרינג געטאן מיט זיינע צעקלינגענע הינקעדיגע פיס, א ווארף געטאן זיך אויף זיין בעטל און געבליבן ליגן מיט הינטן ארויף. אט אזוי איז ער, מיין חבר, מיין שותף, האט אורקע געשטאמלט. נו, מיר וועלן נאך צייט האבן צו רעדן האב איך געזאגט, און קריגן זיך מיט אייער חבר צוליב מיר דארפט איר נישט, איך זע דאך אז ער איז שטארקער פון אייך. אורקע טוט פלוצים א פרעג, פארוואס אירצט איר מיך? איר האט דאך מיך אמאל נישט געאירצט, און מיר איז עס געווען צום הארצן. מילא וואס אמאל, זאג איך, איצט זענט איר דאך שוין א מאן, העכער פון מיר, אן אויסגעוואקסענער. איך געפעל אייך נישט? לאמיר עס דערווייל לאזן אורקע, וואו איז אייער פלאץ, אט דא נעבן מיין חבר אנטאן. אלע קאמערניקעס האבן זיך צוערשט איבערגעקוקט מיט חידוש אויף דער גאנצער סצענע, דערנאך אויפגעגעבן דאס חידוש'ן זיך. יעדער האט זיך אויפגעצויגן אויף זיין בעטל און געלעגן און געשוויגן. איך האב זיך נישט צוגעלייגט, געזעסן אויף מיין טומבע, באטראכט דעם אויסזען פון דער קאמער, הויכע ווענט פול מיט אפגעשיילטן קאלך, אין פֿענצטער היפּש לאַנג, אין פֿענצטער היפּש לאַנג, דורך די גראַטעס פֿונעם פֿענצטער האָט אַרײַנגעשײַנט די זון אין קורצע איבערגעהאַקטע שטראַלן. איך האָב מיט פֿרײד געקוקט אױף די שטראַלן. איך האָב זײ נישט דערװאַרט. זענען זײ געװען װי אַן אַנטפּלעקונג. איך האָב נאָך אַ מאָל, צום װיפֿלטן מאָל, געװאָרפֿן מײַנע אױגן איבער די אױסגעצױגענע קאַמערניקעס און נאָך אַ מאָל געזען זײער צאָל, אינאײנעם מיט מיר, אַכט. פיר אויף איין זייט און פיר אויף דער צווייטער זייט ביי דער אנטקעגנדיקער וואנט, און איינער א ניינטער אין דער הויך אינעם טונקעלן ווינקל אין דער הויך איבער אלעמענס קעפ, צוגעקלאפט מיט א פיר-קאנטיקער ראם-איינפאסונג. א געשניצטער יעזוס בולעט אין זיין גאנצער געקרייציגטקייט, די הענט אויסגעשפרייט אין דער ברייט, דער קאפ פארווארפן אין א זייט, די פיס אויפגעקנעכלט פארדרייט. הייסט עס ניין, אכט ארעסטאנטן און נאך איין ארעסטאנט איז ניין, אכט אויף בעטלעך און איינער אויף דער וואנט. אין אסאך קאמערן שוין געטראפן זיך מיט אים מיטן געקרייציגטן. כ'קוק זיך צו צו אייניקע פון די אכט ווי זיי ליגן צונויפגעדרייט די קעפ פארווארפן אן א זייט. אקוראט ווי דער קאפ פונעם ניינטן נעבן מיר, צו מיין לינקער האנט ליגט א יונגערמאן מיט א קורץ בלאנד בערדל און מיט ברילן אויף די אויגן, ער האט דעם אנבליק פון טשעכאוון, איך וויל נעמען פארפירן א שמועס מיט אים, אויסגעפינען פרטים וועגן אלע מיטקאמערניקעס, עפנט זיך די טיר, עס קומט אריין דער וועכטער און רופט צו דער ארבעט, ער שליסט צו די בעטן צו די ווענט, אלע גייען ארויס, איך בלייב, ווייל איך בין נאכנישט צוגעשריבן צו קיין ווערקשטאט. און אויך דער שכן מיינער, מיטן אנבליק פון טשעכאוון, בלייבט. ער, דער שכן מיינער, איז היינט דער קאמער אויפפאסער. טוט מיר שטארק הנאה וואס איך בלייב מיט איימיצן אין קאמער.

און נעמט זיך ווידער צו דער ארבעט, איך וויל אים וואס פרעגן אבער איך האלט זיך אפ. אויף זיין טומבע זע איך ליגט א בוך דער אפשטאם פון די מינים פון דארווין, איך האב עס שוין געהאט געליינט מיט א יאר צוריק, איך נעם בלעטערן און טוה זיך אריין אינעם בילד אויסזעהן פון דעם אראנגוטאנג, ווען איך האב עס געזעהן און געליינט צום ערשטן מאל, בין איך געווען דורכגענומען געווארן מיט א ווידערווילן צונעם געדאנק אז איך בין אן אפשטאמלינג פון אראנגוטאנג. איך האב נישט געקאנט אננעמען אז עס איז דא א קרובהשאפט צווישן מיר און דעם אף. איצט אין דער רגע האָט מיך דאָס בילד כּמעט װי אַמוזירט. ס'האָט אַ בלענד געטאָן פֿאַר מיר אַ זוניקער בױם מיט גרױסע צװײַגן און ס'האָט אַ װײ געטאָן אױף מיר אַ װאַרעמקײט פֿון אַ האָריקן גוטמוטיקן גוף, װאָס טאַנצט אַרום פֿרײַ, פֿרײַ, פֿרײַ, דאַרף נישט שײַערן קײן קופּערנע קעסעלעך. דער שכן מײַנער ענדיקט זײַן אַרבעט און זעצט זיך נעבן מיר. איך טו אַ זאָג אין אָנגעשטרענגטער גערנקייט מײַנער צו פֿאַרפֿירן אַ שמועס מיט אים. אַנטשולדיקט, כ'האָב פֿאַרנומען אײַער בוך. אָ, עס מאַכט נישט, איר קאָנט האַלטן דאָס בוך, חבֿר. איך בין שוין פֿאַרטיק מיט אים. איך האָב שוין אויך געלייענט, זאָג איך, אָבער עס שאַט נישט אָפּצופֿרישן עס אין זכּרון. דער שכן, אומגעריכט פֿאַר מיר, לייגט אַרויף אַ האַנט אויף מײַן אַקסל און זאָגט ווײַך-פֿרײַנטלעך.

איך דאנק אייך פאר די חבר'שאפט, זאג איך, גוט צו האבן פאר א שכן א ווארעמען מענטשן. איר זאגט איך בין אביסל צעטראגן, יא, ס'איז אמת, אבער אויף אייך באמערק איך שיעור נישט ווי א שווערע אומרואיגקייט, איך קוק אייך נאך. עפעס א סיבה? יא, אבער נישט איצט וועגן דעם. אגב, מיר רעדן ווי מיר וואלטן שוין פון לאנג געווען באקאנט, און מיר ווייסן דאך אפילו נאכנישט איינער דעם אנדערס נאמען. מעג איך וויסן ווי איר הייסט און פארוואס און אויף. ווי לאנג פאר'משפט? איך דערצייל אים בקיצור וועגן זיך, ער רעאגירט מיט התפעלות, איר זענט פון בונד? איך האב גערן דעם בונד, זייער גערן, דערהויפט ווייל ער איז קלאר און אויסגעשפראכן קעגן טעראר. איך כאפ נישט אויף לכתחילה זיין התפעלות, דאס איז נישט די איינציגע מעלה פון בונד זאג איך, איך ווייס, איך ווייס, אבער ביי מיר איז טעראר און בכלל דער גאנצער ענין ווי אזוי צו באקעמפן די רשעות פון דער וועלט, ביי מיר איז דאס די הויפט זאך, דער סאמע עיקר פון מיין איבערצייגונג, יא, דער ווי אזוי. איר'ט זיך באקענען מיטן חבר פון אייער רעכטער זייט, מיטן חבר אליק שטיין, וועט איר אויך דערפילן דעם גייסטיגן אומגליק וואס טעראר ברענגט. איר קוקט מיך אן, זע איך, איר קוקט מיך אן משונה, אנטשולדיגט וואס איך פאררעד זיך, נישט געזאגט אייך נאך אפילו ווי איך הייס. ניקאלאי רודין איז מיין נאמען, פאר'משפט אויף זעקס יאהר קאטערגע. מעג איך אייך פרעגן צו וואס פאר א פארטיי איר געהערט? אוודאי מעגט איר פרעגן, מ'קען זאגן אז צו קיין פארטיי. מיט מיינע סימפאטיעס געהער איך צו די סאציאליסטן-רעוואלוציאנערן. איך קום פון דארף נישט ווייט פון מאסקווע, כ'בין א פויער, שטאם פון פויערים. געפעלן מיר די ס ר פאר זייער פאלקישקייט, פאר זייער פארשטיין דעם רוסישן דארפסמענטש. איך בין אבער מיט מיין גאנצער נשמה קעגן זייער וועג פון טעראר. איר האט, זאגט איר, געליינט שוין דארווינען? איך ווייס נישט ווי איר, אבער איך בין לחלוטין נישט מסכים מיט דעם געדאנק אז דער שטארקער אין דער נאטור איז געווען דער אייביגער זיגער איבער'ן שוואכן. אט באטראכט איך זיך פאר א שוואכן, פאר גאר א שוואכן, און דאך בין איך איבערצייגט אז מיין ניצחון איבער אלע שטארקע, איך הער זיך צו צו דעם אופן ווי מיין שכן ניקאלאי רודין רעדט מיט אזא אימפעט און פיל אז עפעס א נישט געווענליכע אומרו רעדט פון אים ארויס. רודין זאגט ווייטער, איך האב זיך מיט גרויס אינטערעס צוגעקוקט ווי אייער בן-עיר האט אייך באגעגנט מיט א שמחה און ווי זיין מיטחבר אין זיין קרימינאל פראצעס האט זיך ארויפגעווארפן אויף אים.

איך האָב געזען דעם אַלטן. איר האָט געזען דעם אַלטינקן אױפֿן בעטל בײַ דער טיר? זײדע רופֿן מיר אים, אַ נעבעכדיק פּױערל, װאָס איז פֿאַרמשפּט געװאָרן אױף פֿינף יאָר פֿאַר אונטערצינדן אַ שכן שטוב אין אַ קריגערײַ צװישן זיך. דערגײען זײ אים די יאָרן, דעם אַלטינקן. אָבער ער, דער אַלטינקער, דער שװאַכינקער, איר דאַרפֿט זען, װי גבֿורהדיק ער האַלט זיך קעגן זײ מיט זײַן שטילקײט. מיט זיין שווייגעוודיגקייט, אנטקעגן וואס דערצייל איך עס אייך? אנטקעגן דעם וואס דער געמיינער שטארקער איז נישט אלעמאל דער שטארקער, און זאל עס זיין אויך פאר אייך א טרייסט. וואס מיינט איר אויך פאר מיר? איך מיין פאר אייך ווי א איד. א איד איז דאך דער סימבאל פון דעם שוואכן אין דער וועלט. ער האט אריבערגעבויגן זיין קאפ איבער זיינע קני, און ער האט אויסגעזען ווי אן אריינגעזונקענער אין עפעס א טיפעניש. וואס איז מיט אייך? שטיי איך צו צו אים. איר זעהט אויס צעטראגן און אומרואיג. יא, ס'איז אמת, איך בין אומרואיג היינט. מעג איך אייך פרעגן פארוואס איר זענט געווארן ארעסטירט? זיכער מעגט איר, זיכער. רודין האט אויפגעהויבן זיין קאפ, איך בין א טאלסטויאנער, אן אנהענגער פון טאלסטוי'ס לערע ווי אזוי מקיים צו זיין די אמת'ע קריסטליכקייט, נישט אנטקעגנשטעלן זיך דער רשעות. איך באטאן חבר די אמת'ע. איך האב נישט ווילנדיגערהייט, אליין נישט וויסנדיג פארוואס, אנגעשטעלט מיינע אויגן אויף דער יעזוס איקאנע וואס איז געהאנגען אנטקעגן אין ווינקל אויף דער וואנט, שארף געקוקט אויף דעם געקרייציגטן. עפעס אין מיר האט גרויליג א ציטער געטאן, אפשר צוליב מיין שכן'ס באטאנען דאס ווארט אמת'ע. מיין שכן האט עס באמערקט. איר האט נישט ליב קריסטוס'ן, נישט שייך צו רעדן וועגן ליב האבן אים, נישט שייך, ווי א איד האב איך א באזונדערן חשבון מיט אים, איר ווייסט דאך עס מסתמא, אז ער הענגט ווי א גאט שרעקט ער מיך, כ'האב מורא פאר אים, איז נישט שייך צו רעדן וועגן ליב האבן אים, אנדערש ווען איך קוק אויף אים ווי אויף אן ארעסטאנט, ווען ער הענגט ווי אן ארעסטאנט. ארעסטאנט? דאס איז מיר גארנישט איינגעפאלן, אזוי מאדנע און אזוי פשוט, ארעסטאנט, אבער א געטליכער ארעסטאנט. אין וואס איז באשטאנען די באשולדיגונג קעגן אייך? ווענד איך אפ געשווינד דעם געשפרעך אין אן אנדער ריכטונג. מען האט מיך צוגענומען אין מיליטער דינסט, איך האב געמוזט פארלאזן מיין דארף וואס איך האב ליב, די משפחה מיינע, די ערד מיט וועלכע איך בין צונויפגעוואקסן, און אריינקריכן אין א מיליטער קאזארמע. מען האט מיך צוזאמען מיט א גאנצע ראטע נייע זעלנער ארויסגעפירט לערנען די תורה פון שיסן, געגעבן מיר א ביקס אין האנט, האב איך א ווארף געטאן די ביקס צו דער ערד און געזאגט, איך בין א טאלסטויאנער, איך אנערקען נישט קיין מיליטער דינסט, איך בין קעגן מלוכה, קעגן מלחמה, קעגן ארמעען. מען האט מיך גלייך ארעסטירט און גע'משפט דורך א קריגס געריכט, מען וואלט מיך פאר'משפט אויף גאר א לאנגן טערמין, אפשר אויף פֿופֿצן יאר. אבער איך בין אפגעקומען נאר מיט זעקס יאר, איך האב א חשד אז זיי די ריכטער האבן זיך געשראקן א ביסל פאר טאלסטוי'ס נאמען, און טאלסטוי אליין ווייסט ער וועגן אייער פאל? יא ער ווייסט, ראדינ'ס אויגן האבן אויפגעלויכטן יעדעס מאל ווען ער האט נאר דערמאנט טאלסטוי'ן, אין מיר אבער מוז איך מודה זיין האט דער אופן ווי אזוי ער רעדט ארויס טאלסטוי'ס נאמען ארויסגערופן א פארדרוס געוויס נישט אויף אים, אויף דעם פאר'משפט'ן, ערליכן, ריינעם דארפס מענטשן, נאר אויף טאלסטוי'ן, אויף דעם גראף, וואס נישט געקוקט אויף אלע זיינע גרויסע און טראגישע וואנדלונגען און זוכענישן, זיצט ער דאך אין זיין יאסנא פאליאנא, און דא, זיין ווינדערליכער נאכפאלגער וואלגערט זיך אויף קאטארגע. איך האב עס פארשטייט זיך נישט ארויסגעזאגט פאר מיין שכן, אין דער מינוט וואלט עס נישט געווען טאקטיש פון מיר, איך האב נאר געזאגט, איך האָב אים, איר האָט אים שטאַרק ליב, טאָלסטויען בין איך זיך משער, נישט נאָר ליב, איך פֿאַרגעטער אים. פֿאַרשטייט זיך, אַז איר האָט געלייענט אַלע זײַנע ווערק. געוויס, אַלע, אַלע. איר האָט דאָך אים אויך געלייענט, מסתּמא? יאָ, ווי אַ קינסטלער איז ער גרויס און וווּנדערלעך. צי נאָר ווי אַ קינסטלער איז מײַן שכן נישט געווען באַנוגנט, צי איז ער נישט דער פֿולער אויסדרוק פֿונעם געוויסן פֿון אונדזער גאַנצער רוסישער ערד? ע פון וואנען נעמט איר אז טאלסטוי ווייסט פון אייער ארעסטירט זיין און פאר'משפט ווערן? איך האב געהאט א בריוו פון אים, די גרעסטע מתנה וואס דאס לעבן האט מיר ווען געקאנט ברענגען, איך האלט דעם בריוו זיינעם ווי אן אוצר. ווי איך זעה זענט איר שוין היפש אריינגעזעסן אין אייער זעקס יאריגן טערמין, ווייל איך זעה שוין נישט קיין קייטן אויף אייערע פיס. גראדט דאס נישט, איך בין ערשט אין קייטן טערמין. וואו זשע זענען די קייטן? צוליב דעם טאקע בין איך היינט אביסל צוטומלט, פאריגע נאכט האט זיך מיר פארוואלט שלאפן אפאר שעה אן די קייטן, האב איך זיי אנגעזייפט און אראפגעצויגן זיי פון די פיס, קומט גראד אריין דער וועכטער און כאפט מיך, אקוראט דאס זעלבע האב איך אויך דורכגעמאכט זאג איך און דערצייל אים ווי אזוי איך בין געזעסן אין קארצער צוליב דעם איך ווייז אים די איצטיגע ענגע רינגען אויף מיינע פיס, און ווען איך קום אפ נאר מיט קארצער און מיט ענגערע רינגען וואלט איך שוין געווען צופרידן, זאגט מיין שכן. וואס אנדערש קאן זיין? פרעג איך. שמיץ! זאגט רודין מיט א קול וואס איך דערהער קוים. שמיץ? מיין שכן קוקט אויף מיר לאַנג, זײַנע אויגן זענען פֿול מיט טרויער, ער זאָגט, יאָ, עס קאָן געמאָלט זײַן געווען שוין אַ פּאָר פֿאַלן לעצטנס. איר ווייסט דאָך מסתּמא, אַז מיר האָבן דאָ געהאַט מיט עטלעכע חדשים צוריק אַ פּאָליטישן בונט קעגן דער אַדמיניסטראַציע, געווען קרבנות פֿון ביידע זײַטן. דער רעזשים איז עטוואָס לײַכטער געוואָרן. דער נאַטשאַלניק, אַז ער קומט הײַנט אויף רעוויזיע, רעדט ער שוין נישט צו אונדז פּאָליטישע בלשון דו, ער דוקעט שוין נישט מער, אבער ער וועט אויך נישט זאגן איר, רעדט ער בלשון סתם צו אונז. דערפאר אבער, ווען ער פאקט עימיצן מיט א זינד און קאן זיך קיהלן מיט אביסל נקמה, טוט ער עס. איר האט דאך שוין געזעהן ווי ער קומט אריין געפאנצערט און מיט באוואפנטע וועכטער. ער ווייסט אז די מערסטע אונזערע האבן זיך איינגעגראבן אין זיך, פונדעסטוועגן איז ער געפאנצערט. וואס שייך מיר ווייסט ער פארוואס איך בין ארעסטירט, און ער דערלויבט זיך נישט איינמאל צו געבן מיר פערזענליך א שטאך. ער איז געווען אליין אן אפיציר אין דער ארמעי, האב איך דאך הייסט עס באליידיגט זיין ארמעי. פארוואס אבער זאלט איר מיינען אז ער וועט אייך געבן א גרעסערע שטראף ווי קארצער? ווען קארצער וואלט מען מיך שוין אינדערפרי גענומען, דאס וואס מען האט מיך נאך ביז איצט נישט גענומען אין קארצער איז נישט קיין גוטער סימן. בין איך וואס אן אמת אומרואיג, איך בין זיך מודה, דער געדאנק פון שמיץ גרוילט מיך אויף, מיין זיידע איז געווען א לייבקנעכט און איז געווארן געשמיסן, געדענק איך נאך די גרוילן אין שטוב ביי אונז ווען מען האט דערציילט וועגן דעם. און אז איר ווילט קאנט איר פרעגן, פארוואס קומט מיר א בעסערע דאליע פון מיין זיידן? פארוואס קומט מיר? וואס רעדט איר? וואס רעדט איר? האב איך אים אנגענומען פאר א האנט, געוואלט צודריקן, אבער ער האט זיך א ריס געטון, געכאפט די שוואברע און אוועקגעלאזט זיך מיט א געוואלדיגן אימפעט וואשן דעם דיל פון דעם קאמער. אינמיטן וואשן שטעלט ער זיך פלוצלינג אפ און גיט א זאג צו מיר, אויב דאס זאל טאקע טרעפן, בעט איך אייך איבערגעבן אלעמען אין קאמער מיין פארלאנג, קיין זאך און קיינעם נישט איינשטעלן צוליב מיר, נישט מאכן קיין וועזן, איך בעט אייך עס איבערגעבן אין מיין נאמען, איך בעט אייך קיינער זאל נישט ליידן צוליב מיר. ביז אוונט, ביז דער נאכט רעוויזיע געשעהט נישט קיין זאך, אלע מיטקאמערניקעס קומען פון דער ארבעט, עסן אפ דעם אוונט מאלצייט, הירזשענע קאשע און טיי,

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער.